וואס דעמאלט איז ער ארויס געגאנגען דער לימוד החסידות האט זיך אנגעהויבן אין אן אופן אז כמה וכמה ניט נאר יחידי סגולה נאר ס'זאל ווערן מובן און מושג בשכלו של כמה וכמה כידוע אין דעם שינוי וואס איז געווארן אין אופן פון אמירת התורה ולימוד תורת החסידות פונעם אלטן רעבן לאחרי השחרור ולאחרי הגאולה שלו. אט דאס וואס מ'וועט דערציילן אונז אט די אלע פרטים, איז דאס ניט כדי צו פארנעמען די צייט דערציילן א שיינעם סיפור וואס האט אמאל געטראפן, ווייל כידוע ווי גערעדט אמאל בארוכה וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט אז ס'איז דא דער רמז וואס די משנה זאגט הקורא את המגילה למפרע לא יצא, אז ער לייענט די מגילה, לערנט די מגילה, און זאגט אז דאס איז למפרע ס'איז געווען בימי אחשורוש, אבער ביי אים איז דאס מער נישט ווי א סיפור דברים, איז אט דעמאלט לא יצא ער דארף קורא זיין וואס האט געטראפן בימי אחשורוש, כדי ער זאל וויסן אז אים מיינט מען דאס איז בזמן הזה, מיט אים טרעפט איצטער דער נס, פון בימי הפורים דער נס על דרך ווי ס'איז געווען בימי אחשורוש.

על דרך זה וואס האט געטראפן ווען דער אלטער רבי איז ארויס לחירות, דאס מיינט מען אונז יעדערן בכל מקום ובכל זמן, אז ער זאל וויסן זיין אז נעכטן מיט א רגע פריער געפינט ער זיך בשעבוד, און איצטער איז ער יוצא לגאולה, און דאס דארף זיין פארבונדן דורך דעם ברבים היו עמדי, און דורך דעם פדה בשלום.

איז דאס פארבונדן מיט דעם ענין פון ביאת משיח וואס ילחם מלחמת ה' וינצח, וואס דאס איז פארבונדן מיט יכוף כל ישראל לדבקה בו, אז מען זאל ניט רעכענען אז וויבאלד אז דאס איז א דעמאקראטישע וועלט, און וויבאלד אז מען טאר זיך אין יענעם'ס זאך ניט מישן ביז וואנעט יענער לאדט ניט איין און זעצט ניט אוועק און בעט זיך ביי. זאגט מען א יא כוף כל ישראל יעדער איד האט א מצוות עשה מן התורה איז דא איין מצוה פון אנך השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לא יהיו לך אלקים אחרים על פני דערנאך איז דא א מצוה אחיך כאחיך את עמיתך און דערנאך שטייט גלייך בהמשך אחד נישט חס ושלום מצד שנאה וויל א פארוואס ואהבת לרעך דארף זיין כמוך.

ער איז א גרויסער חכם בכמה ענינים, על דרך זה ווי ס'קען זיין א חכם גדול אין איין חכמה, און בשעת מעשה איז ער אן עם הארץ גמור אין א צווייטער חכמה, על דרך זה קען ער זיין א איש טוב און א בעל חסד און א חכם גדול אין עולם המסחר אין עולם החשבון וכו' וכו', און זאל זיין אן עם הארץ גמור בנוגע צו וויסן וואס איז תורה

שרייט ער האסט מיר אליין געזאגט נעכטן אז איין ליכטל ביינאכט מהדרין מן המהדרין, זאגט מען אים דאס איז געווען נעכטן, איצטער ביסטו געווארן עלטער מיט א טאג, און אנצינדן איין ליכטל האסט שוין אנגעצונדן מוזטו אנצינדן צוויי, ועל דרך זה דעם דריטן טאג זאגט מען אים ניין איצטער מהדרין מן המהדרין דארפסטו מוסיף זיין נאך א ליכטל.

איז געווען גענוג דער לימוד הש"ס באופן כך וכך און נתינת הצדקה באופן כך וכך, איז דאך לכאורה ווער קען זיך גלייכן צו די חסידים הראשונים פון דעם אלטן רעבע'ס חסידים, זאגט מען אבער ניין ס'דארף זיין מעלין בקודש, שרייט ער אז ער איז א ננס און יענער איז אן ענק, זאגט מען אויף דערויף דעם משל, מען נעמט דעם ננס און מען שטעלט אים ארויף אויפן ענק.

וואס דערפאר איז זי דאך שקולה כנגד כל המצות ונקרא בירושלמי בשם מצוה סתם וכו' כמבואר בארוכה אין תניא, זאל זי זיין אין אן אופן פון הולך ומוסיף ואור, ביז וואנען מ'וועט מאיר זיין דעם חשך הגלות פון דעם חשך כפול ומכופל, און מ'וועט אראפברענגען דעם לילה כיום יאיר בביאת משיח צדקינו בקרוב ממש. לחיים.